אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. סאו נעכטן האט מען ממשיך געווען מיט די דינים פון קרבן פסח, מען האט אויסגעשמועסט אז מען דארף וואטשן דעם בהמה פון מומים פאר פיר טעג, און מען דארף אים שעכטן אין כיתות, מען דארף נעמען די דם בכלי, און מען דארף אנשמירן די בלוט אויף די שוועלן, סיי די צוויי זייטיגע שוועלן סיי אויף אויבן, און אזוי ווייטער און ווייטער, מען טאר נישט איבערלאזן קיין נותר, מען דארף פארברענען, אויב איז איבערגעבליבן נותר דארף מען עס פארברענען חול המועד צופרי. אויך אז ערב פסח דארף מען אויסרייניגן די הויז פון חמץ, מ'טאר נישט שעכטן קרבן פסח ווילאנג ס'איז נאך דא חמץ ברשותו, ס'דא א איסור כרת אויף עסן חמץ. און אזוי אויך דארף מען עסן מצה פאר גאנצע זיבן טעג, זאגט דער אייבערשטער ווייטער פאר משה רבינו, וביום הראשון אינעם ערשטן טאג פון פסח, די ערשטע טאג פון פסח סעלעברעיט מען די נס פון יציאת מצרים, דעמאלט זאל זיין מקרא קודש, ס'זאל גערופן ווערן הייליג, דורך דעם וואס דו טוסט אן שיינע קליידער, דו עסט גוטע מאכלים, דו נעמסט זיך צייט צאם אין בתי מדרשים צו זינגען הלל פארן אייבערשטן בפרהסיא, וועט די טאג גערופן ווערן הייליג, וביום השביעי אינעם זיבעטן טאג וואס דעמאלט סעלעברעיט מען. די גמר הנס, די נס פון קריעת ים סוף, דעמאלט זאל אויך זיין א מקרא קודש יהיה לכם, און כל מלאכה לא יעשה בהם, און אז אין דעם טאג זאל קיין מלאכה נישט געטוהן ווערן, נישט נישט דורך דיר, און אויך נישט אמירה לעכו"ם, א גוי זאל דיר אויך נישט טוהן קיין מלאכות, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, אוכל נפש, דאס מעג מען יא טוהן יום טוב, און רש"י זאגט דא אז נאר די די עצם קאכן, אבער נישט די מכשירים, די כלי מכשירים טאר מען נישט פריפערן אין יום טוב, מען טאר נישט אנצינדן קיין פייער, שארפן מעסערס און אזוי ווייטער. און די זעלבע זאך לכל נפש איז מרבה אפילו לבהמות וואס זיין פרנסה זיין מזונות ליגט אויף דיר, אבער א גוי וואס זיין פרנסה זיין מזונות ליגט נישט אויף דיר טאר מען נישט קאכן אום יום טוב פאר זיי, און זאגט די פסוק ווייטער שמרתם את המצות עטץ זאלט אפהיטן די מצות מינינג אז ס'זאל זיין שמורה מצות שמירה משעת קצירה און כי בעצם היום הזה סאו לכאורה איז שמרתם את המצות וואס איז די אויספיר פארוואס דארפסטו אפהיטן די מצות ווייל כי בעצם ווייל די אייבערשטער האט דיך ארויסגעצויגן פון מצרים ס'האט דאך נישט קיין המשך. דאן מוז מען לערנען אז כי בעצם היום כי בעצם היום הזה הייבט זיך אן א פרישע זאך, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ווייל אין דעם טאג האב איך ארויסגעצויגן ענקערע צבאות, גאנץ כלל ישראל, אלע ענקערע הערשאפטן, פון מצרים, מילא וועגן דעם ושמרתם את היום הזה זאלט עטץ אפהיטן דעם טאג פון צו טון מלאכות, לדורותיכם חוקת עולם און דאס זאל זיין שטענדיג אויף אלע דורות, נישט נאר די דור פון יציאת מצרים. בראשון, זאגט דער פסוק ווייטער, בראשון אינעם ערשטן חודש, חודש ניסן, בארבעה עשר יום לחודש אינעם פערצנטן טאג אין חודש, בערב ביינאכט, תאכלו מצות איז דא א מצוות עשה דאורייתא צו עסן מצות, עד יום האחד ועשרים לחודש לחודש בערב ביז איין און צוואנציגסטן טאג אין חודש ניסן, דעמאלטס איז דא א רשות צו עסן מצה, ווייל די מצוה פון עסן מצות איז נאר די ערשטע נאכט, די איבעריגע טעג איז נאר דא א איסור אכילת חמץ, מילא איז די אנדערע אלטערנעטיוו איז צו עסן מצה, איז דא א רשות, א מצות רשות צו עסן מצה די איבעריגע טעג פסח. סאו זאגט דער פסוק ווייטער שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ס'זאל זיך קיין זויער טייג סטארער נישט טרעפן אין ענקערע הייזער, כי כל אוכל מחמצת פארוואס האב איך געמאכט אזא דין אזויפיל הרחקות ס'זאל אפילו נישט זיין בל יראה ובל ימצא, און כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש מעדת ישראל איינער וואס עסט חמץ איינער וואס עסט שאור, שאור מיינט חמץ וואס מאכט חמץ אנדערע זאכן, איז דאך דא א עונש כרת, מילא וועגן דעם האב איך געגעבן אזהרה אז דו מוזט אויסליידיגן דיין גאנצע הויז פון חמץ, און די איסור דאכילת חמץ גייט אן סיי ביי גר און סיי ביי אזרח בישראל סיי א גר וואס איז נישט געווען ביי יציאת מצרים נאר ווען ער און אויכעט פארשטייט זיך ביי אזרח בישראל מיינט א תושב א יא א אידיש קינד די סיבה פארוואס א גר יא זאגט רשי ווייל ווען איך לייז ווען נישט אויס די אידן פון מצרים וואלט דער גר נישט געהאט קיין אומה אין וועם זיך צו קאנעקטן מיט ממילא וועגן דעם גייט עס אן פאר גרים אויכעט. כל מחמצת לא תאכלו זאגט די פסוק ווייטער אלע מחמצת אלע זאכן וואס מאכן חמץ אנדערע זאל מען נישט עסן, און בכל מושבותיכם תאכלו מצות, אין ענקערע אלע הייזער זאל מען יא עסן מצות, און דאס קומט לערנען אז דווקא זאכן וואס מען קען עסן איבעראל, אבער עפעס למשל מעשר שני, חלות תודה, וואס מען קען נאר עסן אין ירושלים, איז מען נישט יוצא ידי חובתו די ערשטע נאכט פסח אויב איז די מצה פון מעשר שני למשל. איז ויקרא משה נאכדעם וואס די אייבערשטער האט געענדיגט זאגן די אלע דינים פונעם קרבן פסח און פון מצות, און פון חמץ פאר משה רבינו איז ויקרא משה לכל זקני ישראל האט משה רבינו צאמגערופן אלע זקנים פון כלל ישראל און ויאמר אליהם און ער האט זיי געזאגט אז זיי זאלן גיין איבערזאגן פאר די אידישע קינדער אז משכו דער וואס האט אליינס א סטאדע שעפעלעך זאל נעמען א שעפעלע ווייל ער דארף עס שוין אפהיטן פון די צענטן טאג אין חודש און וקחו איינער וואס האט נישט זאל גיין קויפן לכם צאן למשפחותיכם און גייטס קויפטס ענק איין שעפעלעך פאר ענקערע משפחות אזוי עס שטייט אויבן שה לבית אבות אז מ'דארף זיך קאונטן מ'דארף די חבורה דארף זיין צווישן משפחה פעמילי מעמבערס און ושחטו את הפסח ענק זאלן שעכטן דעם קרבן פסח און ולקחתם אגודת אזוב און עטס זאלטס נעמען א בינטל פון אזוב וואס איז אזעלכע גראזעלעך אזעלכע שטעקעלעך און וטבלתם בדם און עטס זאלטס עס איינטונקען אין די בלוט אשר בסף וואס עטס האטס מקבל געווען נאכן שעכטן דעם קרבן פסח און והגעתם אל המשקוף און ענק זאלן ארויפשמירן מיט די בינטל אזוב זאלט עטס ארויפשמירן פון די בלוט אל המשקוף אויף די אויבערשטע חלק פונעם טיר, ואל שתי המזוזות נאך אויף די צוויי זייטיגע שוועלן, מן הדם אשר בסף פון די בלוט וואס ס'איז אין די כלי, וואס אויף וואס עפעס שטייט איבער שטייט נאכאמאל מן הדם אשר בסף, דיך צו לערנען אז יעדע מאל עקסטער, יעדע יעדע שוועל עקסטער דארפסטו נאכאמאל איינטונקען די אזוב, און ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, זאגט משה רבינו פאר די אידן, אין דעם נאכט זאלט עטס נישט ארויסגיין פון ענקערע הייזער במשך די גאנצע נאכט עד בוקר ביז צופרי, און די סיבה פארוואס מ'טאר נישט ארויסגיין איז נישט ווייל. איך האב מורא אז די אידן וועלן שטארבן פון פון מכת בכורות, ווייל דעמאלס וואלט די דין געדארפט שטיין אז מ'זאל נישט ארויסגיין ביז חצות, נאר די משה רבינו זאגט פאר די אידן גייטס נישט ארויס א גאנצע נאכט, ווייל די מינוט וואס די אייבערשטער האט געגעבן א עביליטי פאר א משחית צו מחבל זיין, טוט ער דאך שוין נישט מבחין זיין צווישן א צדיק און א רשע, ממילא וועגן דעם איז דא א סכנה ארויסצוגיין א גאנצע נאכט, און ועבר השם לנגוף און די אייבערשטער וועט אריבערגיין אין יענעם נאכט צו שלאגן את מצרים די מצריים, וראה את הדם און ווען די אייבערשטער וועט זען די בלוט, דאס הייסט ער וועט זען, וועט זיך מתבונן זיין אין די. זכות פון די בלוט, די זכות פון די מצוות וואס ענק האבן געטון, על המשקוף, אויף ענקערע שוועלן, ועל שתי המזוזות אויף אויף ענקער אויבערשטע חלק, ועל שתי המזוזות אויף די צוויי זייטיגע שוועלן, און ופסח השם על ה על הפתח, די אייבערשטער וועט איבערהיפן די טיר וואס האט בלוט אויף זיך, ולא יתן המשחית לבוא און וועט נישט געבן קיין רשות קיין יכולת פארן משחית, צו משחית זיין אל בתיכם ער זאל נישט קענען אריינקומען אין ענקערע הייזער ענק צו שלאגן. זאגט די פסוק ווייטער ושמרתם את הדבר הזה ענק זאלן אפהיטן די זאכן, דאס הייסט ענק זאלן מקיים זיין אלע מצוות פון פסח לחק לך פאר א שטענדיגע מנהג ולבניך עד עולם און ס'זאל אויכעט אנגיין פאר דיינע קינדער ביז שטענדיג, נישט ממש אקוראט די זעלבע ווייל די די אידן אין מצרים האבן געהאט אנדערע דינים ווי די אידן לדורות אבער אבער די עצם מקריב זיין א קרבן פסח לזכר דאס דארף אנגיין פאר שטענדיג, והיה כי תבואו אל הארץ זאגט משה רבינו פאר די אידן ווען ענק וועלן אריינקומען אין ארץ ישראל אשר יתן ה' לכם, וואס די אייבערשטער וועט ענק געבן כאשר דבר אזוי ווי ער האט ענק צוגעזאגט און ער האט ענק געזאגט והבאתי אתכם אל הארץ, ושמרתם את העבודה הזאת זאלט עטץ אפהיטן די עבודה און ענק זאל מקיים זיין די קרבן פסח, רשי זאגט אז בזמן וואס די אידן זענען געווען אין מדבר האט מען קיין קרבן פסח נישט מקיים געווען, אנדערע ראשונים קריגן זיך מיט רשי, איז והיה כי יאמרו אליכם בניכם און ענקערע קינדער וועלן ענק זאגן ווען זיי וועלן זען אזא וויערד קרבן ווייל דאס די קרבן פסח איז געווען מיילן אנדערש פון עני אנדערע קרבן האט זיך געדארפט פארברענען גאנצערהייט, ס'האט געדארפט זיין דווקא צלי אש, און מען האט עס געדארפט עסן מיט א חבורה, ממילא וועלן זיי פרעגן, עס וועט זיי טריגערן זייער זייער קיוריאסעטי, זיי וועלן פרעגן מה העבודה הזאת לכם, וואס איז די עבודה פאר ענק, ואמרתם זאלט עטץ ענטפערן ענקערע קינדער זבח פסח הוא לה' דאס איז א שעכטונג פאר קרבן פסח, אשר און דאס איז א זכר אשר פסח על בתי בני ישראל וואס די אייבערשטער האט איבערגעהיפט די הייזער, פֿון די ייִדישע קינדער במצרים בנגפּו את מצרים בזמן ווען ער האָט געשלאָגן די מצרים ואת בתינו הציל און אונדזערע הײַזער האָט ער יאָ געראַטעוועט און ויקד העם וישתּחווּ זיי האָבן געהערט אַזעלכע ווערטער זיי האָבן געהערט אַז זיי גייען ווערן אויסגעלייזט זיי האָבן געהערט אַז זיי גייען אַרײַנקומען אין ארץ ישראל זיי האָבן געהערט אַז זיי גייען האָבן קינדער און זיי האָבן זיך מוראדיק געפֿרייט מיט די מצוה זיי האָבן באַקומען ממילא וועגן דעם האָבן זיי זיך געבוקט צום אייבערשטן און וילכו זענען געגאַנגען אַלע ייִדן זענען געגאַנגען און ויעשו זיי האָבן געטאָן בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה און אהרן, און כן עשו זאגט די תורה נאכאמאל כן עשו, און רשי ענטפערט די כפל הלשון ויעשו און כן עשו אויף אפאר וועגן, אדער ויעשו אז די אידן האבן עס געטון און כן עשו און משה רבינו ואהרן האבן עס אויך געטון, אדער אז ויעשו אז זיי האבן געהאט די מחשבה עס צו טון, און כן עשו זיי האבן ס'הייסט זיי האבן באקומען שכר אויפן מחשבה איז געווען מצרף למעשה, און נאך א תירוץ פון די בעל הטורים וואס כ'האב אויסגעשמועסט. איז אז ויעשו איז געווען אויפן פסח און כן עשו איז געווען אויף קאר אויף די מילה וואס זיי האבן אויכעט געטוהן ויהי בחצי הלילה די אידישע קינדער זענען געזיצן ביים פסח אויף די נאכט און געגעסן דעם קרבן פסח מיט זייערע חבורות און והשם איז טאקע געקומען בחצות הלילה הכה כל בכור בארץ מצרים און איז געקומען שלאגן אלע בכורים פון ארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו פון די בכור פרעה וואס ער איז געזיצן אויפן וואס ער איז געווען די ממלא מקום וואס ער איז געווען ראוי צו ווערן ממלא מקום פון זיין טאטע אדער ווי אזוי רשי זאגט דא ביי מבכור פרעה אז פרעה אליינס איז אויך געווען א בכור אבער אים האט די אייבערשטער נישט געשלאגן עד בכור השבי ביז די פחות הפחותים, די נידעריגסטע לעוועל, די נידעריגסטע ראנג בכורים וואס זענען געזיצן אין דזשעיל אשר בבית הבור, און וכל בכור בהמה און אלע בכורים פון די בהמות, אלע זענען אויסגעשטארבן אין איין ספליט סעקאנד, ויקם פרעה לילה הוא, פרעה האט זיך אויפגעוועקט אין יענע נאכט, דאס הייסט כאטשיג ער האט געוואוסט אז משה רבינו'ס אלע הזהרות זענען מקויים געווארן, און דא האט דיך משה רבינו געזאגט אז דו גייסט שטארבן אינמיטן די נאכט, דאך האט ער געהאט די חוצפה זיך צו לייגן שלאפן ווייל ער האט נישט מורא געהאט, זיין הארץ איז געווען הארט, און וכל עבדיו וכל מצרים, אלעס. איז אויפגעשטאנען אינמיטן די נאכט, און פרעה האט עקטשולי, וויאזוי רש י זאגט דא, פרעה איז געגאנגען אויפוועקן אלע זיינע עבדים, און ותהי צעקה גדולה במצרים, ס'איז געווען א ריזיגע צעקה, פארוואס? פארוואס איז געווען אזא אזויפיל קולות אין מצרים, כי אין בית אשר אין שם מת, ס'איז נישט געווען קיין שום הויז געזינד, וואס האט נישט געהאט קיין טויטע, און רש י זאגט, א הויז וואס האט נישט געהאט קיין בכור, איז דער ראש המשפחה געשטארבן. אדער זאגט רשי דא אז ס'איז געווען משפחות וואס האבן געהאט מאלטיפל מתים ווייל די פרוי האט מזנה געווען, זי האט געהאט קינדער פון אנדערע מענער, מילא די בכורים סיי פון די טאטע און סיי פון די מאמע זענען געשטארבן. איז ויקרא למשה ולאהרן לילה, דער פרעה האט גערופן צו משה און צו אהרן לילה, און ס'איז טאקע מקוים געווארן דאס וואס משה רבינו האט געזאגט אז וירדו כל עבדיך אלה אלי וישתחוו לי אז יעדער וועט קומען אז דו וועסט דיך קומען בוקן צו מיר, און ויאמר און פרעה האט געזאגט פאר משה רבינו אינמיטן די נאכט קומו צאו מתוך עמי, לויפט ארויס פון דא, און ס'איז מקים געווארן דאס וואס האט די אייבישטער געזאגט גרש יגרש אתכם מזה, אז פרעה וועט ענק פארטרייבן פון דא, גם אתם זאלט עטץ ארויסגיין, גם בני ישראל, דאס הייסט דו משה און אהרן גייטס ארויס על פי פשטות, און גם בני ישראל די אידישע קינדער אויך, דאס וואס רש י זאגט דא איז גם אתם גייט ארויף אויף די גברים אויף די עלטערע, און גם בני ישראל מיינט גייט ארויף אויך אויכעט אויף די טף אויף די קינדער. ולכו עבדו את ה' כדברכם, גייטס דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי עטץ האטס גערעדט, און אלעס פאולער אפעסיט פון וואס איך האב געזאגט, איך האב געזאגט נאר די מענער, און איך האב געזאגט נאר די בהמות זאלן דא בלייבן, און איך האב געזאגט אז מ'זאל שעכטן די קרבן אין אין גושן און נישט ארויסגיין דריי טעג אין מדבר, און אלעס זאלסטו טון אפעסיט, זאלסט יא ארויסגיין, זאלסט יא נעמען די גברים מיט די טף און קינדער, און אויכעט גם צאנכם גם בקרכם זאלט עטץ נעמען, קחו כאשר דיברתם ולכו וברכתם גם אותי, און מארגן גייט מען מער אויסשמועסן דעם פסוק, זאלסטו האבן א סוקסעספול דעי.